בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף כג מ'הייבט אן דף כג עמוד א' אויבן והרי תרומה איז אזוי, אונז האמיר געזעהן, קודם האמיר געזעהן די שיטה פון חזקי' וואס חזקי' האט געזאגט אז ווי ס'שטייט א לשון לא יאכל איז דאס א לשון סיי אויף איסור אכילה און סיי אויף איסור הנאה, אבער אלע אנדערע לשונות מיינט נאר א איסור אכילה, מה שאין כן רבי אבהו האט געלערנט אז ווי ס'שטייט לא יאכל לא תאכל לא תאכלו וואסערע סארט לשון ס'זאל נאר נישט זיין, ליגט אין דעם אויכעט א איסור הנאה. פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רב אבהו, זאגט די גמרא, והרי תרומה, ביי תרומה, דרחמנא אמר וואס שטייט אין פסוק וכל זר לא יאכל קודש, אז א זר טאר נישט עסן פון תרומה און שטייט א לשון לא יאכל, וואס לויט רב אבהו דארף דאך ליגן אין דעם אויכעט א איסור הנאה, ותנן, און פון דעסטוועגן האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עירובין, מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, אז מען מעג מאכן עירובי תחומין, פאר א נזיר מעג מען מאכן מיט וויין, און פאר א ישראל מעג מען מאכן מיט תרומה, און ווי רש"י איז מסביר אז אפילו א נזיר טאר זיך טאקע נישט באנוצן מיט וויין און א ישראל טאר זיך טאקע נישט באנוצן מיט תרומה, אבער פון דעסטוועגן היות וואס א נזיר קען צוריק ציען פון זיין נזירות ער קען גיין צו א חכם און מבטל זיין זיין נזירות, און א ישראל קען בעצם אויך צוריק ציען פון די תרומה, מיט א שאלת חכם קען עס ווערן אויס תרומה ער קען שפעטער מפריש זיין א אנדערע תרומה, און ממילא על כל פנים העלפט די עירובי תחומין, אבער דא זעהן מיר אז ס'איז נישט אסור בהנאה, ווייל מ'קען זיך באנוצן מיט דעם אויף עירובי תחומין, איז א קשיא אויף רב אבהו, וואס רב אבהו זאגט דאך אז לא יאכל איז אויך א איסור הנאה און דא זעהן מיר ס'איז נישט אזוי, ענפערט די גמרא, אמר רב פפא, שאני התם, דאמר קרא תרומתכם שלכם תהא ביי תרומה שטייט ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, וואס תרומתכם איז א לשון ענקערע תרומה וואס די תורה איז מגלה מיט דעם אז ס'איז ענקערס, עטץ מעגטס הנאה האבן פון דעם ס'טייטש אפילו א ישראל טאר עס טאקע נישט עסן אבער ער מעג יא הנאה האבן פון דעם פשט אז די תורה זאגט בפירוש מ'מעג הנאה האבן איז קען מען נישט פרעגן קיין קשיא אז שטייט לא יאכל ווייל די תורה גייט מאכט דא א יוצא מן הכלל זאגט די גמרא ואידך און לויט חזקיה וואס חזקיה דארף דאך נישט האבן די תרומתכם אויף דעם ווייל לויט חזקיה ווי ס'שטייט לא יאכל מיינט נישט א איסור הנאה און ממילא וואס קומט די תרומתכם זאגט די גמרא לויט חזקיה איז תרומתכם דכל ישראל קאמר תרומתכם מיינט נישט צו זאגן ענקער תרומה אז עטץ מעגטס זיך באנוצן מיט דעם, נאר תרומתכם אוודאי גייט ארויף אויף די לוויים, אז די לוויים ס'איז זייער תרומה טאקע, ס'טייטש די כהנים וואס זענען בני לוי און די לוויים מיט זייער מעשר ראשון, אבער די נקודה איז נישט אז ס'מיינט אז אידן מעגן זיך באנוצן מיט תרומה, נאר ס'איז א נארמאלע לשון צו שרייבן תרומתכם וואס דאס איז כולל יעדעם, און ממילא לויט חזקיה איז נישט דא קיין ספעציעלע דרשה וואס מ'דרשנ'ט פון תרומתכם. פרעגט יעצט די גמרא והרי נזיר, וואס טוט זיך מיט א נזיר דרחמנא אמר וואס ביי א נזיר שטייט אין פסוק מחרצנים ועד זג לא יאכל, וואס לויט רב אבהו ליגט דאך אין דעם לא יאכל אויכעט א איסור הנאה, ותנן, און מ'האמיר דאך יעצט געזען מערבין לנזיר ביין אז ס'איז נישט דא קיין איסור הנאה מ'מעג נוצן פאר א נזיר וויין אויף עירובי תחומין, זאגט די גמרא אמר מר זוטרא, ענפערט מר זוטרא, שאני התם דאמר קרא נזרו, שטייט אויך אין פסוק נזרו וואס מ'דרש'נט פון דעם שלו יהא אז די נזיר מעג זיך יא באנוצן אויף א געוויסע אופן מיט די טרויבן, וואסערע סארט השתמשות מעג איך זיך באנוצן א השתמשות פון הנאה אז ס'איז נישט אסור בהנאה במילא האט די פסוק געזאגט קלאר ס'איז נישט אסור בהנאה און ס'איז מותר בהנאה איז נישט קיין קשיא אויף רב אבהו זאגט די גמרא נאך א תירוץ רב אשי אמר רב אשי ענפערט א צווייטע תירוץ וואס די גמרא וועט באלד אפפרעגן אבער זאגט רב אשי די תירוץ איז וואס שטייט קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו וואס מ'לערנט פון די פסוק אז די האר וואס די נזיר לאזט וואקסן איז אויך אסור בהנאה רש"י ברענגט די פסוק אז ולקח שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים אז מען דארף עס פארברענען דארט אונטער די קרבנות, אבער מען טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם, און במילא זאגט רב אשי, מען לערנט ארויס פון דעם פסוק גידולו קדוש ואין דבר אחר קדוש, אז טאקע די האר פונעם נזיר איז אסור בהנאה, אבער אלע אנדערע זאכן למשל וויין איז נישט אסור בהנאה, מילא לערנט מען עס נישט ארויס פון נזרו, נאר מען לערנט עס ארויס פון די פסוק, אבער די גמרא פרעגט גראד אויף דעם, מידי ואין דבר אחר כתיב, שטייט דען אין פסוק אז נאר די האר איז קדוש אנדערע זאכן נישט, שטייט נישט אזוי אין פסוק, נאר וואס דען אלא מחוורתא כדמר זוטרא, נאר די תירוץ פון מר זוטרא איז בעסער, אז מען לערנט ארויס פון נזרו אז דער נזיר מעג יא האבן הנאה פון די טרויבן. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף רב אבהו, והרי חדש, חדש ווייסט מען פאר מען האט נישט מקריב געווען די עומר איז צוויי זאכן קודם כל מען האט נישט געטארט עסן פון די תבואה, און מען האט אויך נישט געטארט שניידן פון די נייע תבואה פאר מען האט נישט געשניטן פארן עומר אזוי ווי שטייט ראשית קצירכם, איז ביי חדש דרחמנא אמר שטייט אין פסוק לחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, וואס לא תאכלו לויט רב אבהו איז א איסור הנאה, ותנן, און פון דעסטוועגן האבן מיר געלערנט די משנה זאגט אין מנחות, קוצר לשחת, מען מעג שניידן תבואה איידער ס'איז נישט געוואקסן א דריטל ווייל דאס הייסט נישט קיין קצירה, אויף דעם רעדט מען נישט די קשיא איז נישט פון דא ווייל דאס הייסט טאקע נישט קיין תבואה, נאר די עיקר קשיא איז ומאכיל לבהמה אז פאר א בהמה מעג מען געבן צו עסן אפילו געהעריגע געוואקסענע תבואה, ס'טייטש א מענטש מעג הנאה האבן פון די חדש, מען טאר עס נאר נישט עסן און מען טאר עס אויך נישט שניידן, אבער הנאה האבן מעג מען פון דעם, איז א קשיא אויף רב אבהו וואס רב אבהו זאגט לא תאכלו ליגט אין דעם אויך די איסור הנאה, ענטפערט די גמרא, אמר רב שמעיה שאני התם דארט איז אויך אנדערש דאמר קרא וואס שטייט קלאר אין פסוק קצירכם, דרש'נט מען קצירכם שלכם יהא אז ס'איז מותר בהנאה, ואידך, וואס טוט חזקיה מיט די קצירכם ער דארף דאך נישט האבן די שפעציעלע היתר אויף הנאה, ווייל לויט חזקיה איז סתם אזוי ווי שטייט לא תאכלו ליגט נישט אין דעם א איסור הנאה, זאגט די גמרא ואידך קצירכם דכל ישראל משמע קצירכם איז ווייטער ס'איז א לשון דכל ישראל ענקער קצירה ס'מיינט נישט אז ס'איז געגעבן געווארן פאר ענק ס'מיינט נישט א שפעציעלע היתר הנאה מילא לויט חזקיה דארשט מען גארנישט פון די ווארט קצירכם פרעגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא סיי אויף ר' אבהו און סיי אויף חזקיה והרי שרצים ביי שרצים דרחמנא אמר שטייט אין פסוק שקץ הוא לא יאכל דא שטייט יא א לשון לא יאכל וואס אפילו חזקיה איז מודה אז ס'ליגט אין דעם א איסור הנאה ותנן און פון דעסוועגן האבן מיר געלערנט די משנה זאגט אין שביעית ציידי חיה ועופות ודגים, די מענטשן וואס פלעגן פאנגען חיה ועופות ודגים, פאנגערס, שנזדמנו להם מינים טמאים, וואס האט זיך געמאכט אמאל אז אין די געפענגעניש מען לייגט אויס אזא נעץ צו כאפן כל מיני בעלי חיים, פאלט אריין דארט אמאל מינים טמאים, איז די דין איז מותרין למוכרן לנכרים, מעגן זיי עס פארקויפן פאר גוים, זעהן מיר אז ס'איז מותר בהנאה, איז א קשיא סיי אויף רבי אבהו און סיי אויף חזקיה, ענטפערט די גמרא שאני התם, ביי שרצים איז טאקע אנדערש, דאמר קרא שטייט אויך לכם ושקץ יהיו לכם, וואס מען דרש'ט פון דעם שלכם יהא אז ס'איז יא מותר בהנאה, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אפילו לכתחילה נמי, אויב אזוי זאל מען לכתחילה אויך מעגן גיין פאנגען טמא'נע בעלי חיים, און אין די משנה זעט מען נישט אזוי, אין די משנה זעט מען סך הכל שנזדמנו להם אז ס'האט זיך געמאכט אז ס'איז אריינגעפאלן דארט א טמא'נע בעל חי, מעג מען הנאה האבן פון דעם אבער לכתחילה גיין פאנגען טאר מען נישט, ענטפערט די גמרא, טאקע מען לערנט עס אויך ארויס אין א פסוק, שאני הכא דאמר קרא, יהיו. פון די ווארט יהיו לערנט מען ארויס בהוייתן יהא, וואס טייטש אז די איסור איז אוודאי דא, לכתחילה טאר מען נישט פאנגען, אבער טאמער מען האט געפאנגען אויף דעם איז דא א לכם אז מען מעג הנאה האבן פון דעם, פרעגט די גמרא יעצט א קשיא אויף חזקיה, ולחזקיה לויט חזקיה, למה לי למכתב לא יאכל, ומייתי לכם למישרייה, לא לכתוב רחמנא לא יאכל ולא בעי לכם, ס'טייטש אזוי, לויט רבי אבהו דארף איך דאך וויסן א איסור אכילה אויף שרצים, און ממילא וואסערע לשון די תורה זאל נישט אנכאפן, תורה וועט זאגן לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, וואסערע לשון דאס זאל נישט זיין ליגט אין דעם אטאמאטיש אויך דער איסור הנאה, און ממילא לויט רבי אבהו פארשטיי איך אז מען דארף האבן א שפעציעלע ווארט לכם מתיר צו זיין די שרצים בהנאה אז טאמער ס'האט זיך געמאכט אז ס'איז אריינגעפאלן אין געפענגעניש מעג מען הנאה האבן פון דעם פארקויפן פאר א גוי, אבער לויט חזקיה וואס חזקיה האלט אז יעדע לשון חוץ פון לא יאכל ליגט נישט אין דעם איסור הנאה, איז פרעגט די גמרא וואס דארף שטיין לא יאכל און שפעטער א שפעציעלע היתר פון לכם, שרייב נישט גארנישט שרייב לא יאכל לא תאכל לא תאכלו איינע פון די לשונות, וועל איך וויסן איסור אכילה און כ'וועל נישט דארפן א שפעציעלע היתר אויף הנאה ווייל אויטאמאטיש אז ס'איז נישטא קיין איסור הנאה איז עס מותר בהנאה, ענטפערט די גמרא, אמר לך חזקיה, חזקיה קען דיר ענטפערן טעמא דידי נמי מהכא, ס'טייטש דער גאנצער יסוד וואס אונז ווייס מען לויט חזקיה ווי ס'שטייט לא יאכל ליגט אין דעם א איסור הנאה וואס ביי לא יאכל איז חזקיה מודה, פון ווי לערנט עס טאקע ארויס? זאגט חזקיה איך לערן עס ארויס פון דא, ווייל פון דעם וואס ס'שטייט דא ביי שרצים שטייט לכם וואס דאס איז א שפעציעלע היתר אויף הנאה, וואס דארף מען א שפעציעלע היתר אויף הנאה? ס'איז ממילא מותר, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז פון לא יאכל אליין איז נישט דא קיין היתר הנאה, ממילא פון דא נעמט חזקיה זיין גאנצע יסוד אז לא יאכל מיינט ס'איז אסור באכילה און אסור בהנאה, און טאקע דא איז דא א שפעציעלע היתר אז ס'איז מותר בהנאה, אבער אלגעמיין בדרך כלל ביי אנדערע פלעצער ווי ס'שטייט לא יאכל איז חזקיה אויך מודה ס'ליגט אין דעם א איסור הנאה. זאגט די גמרא נאך א קשיא, והרי חמץ, א קשיא פון חמץ, רחמנא אמר לא יאכל חמץ, וואס שטייט לא יאכל, וואס דא איז חזקיה אויך מודה ס'ליגט אין דעם א איסור הנאה, ותניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, תמה על עצמך, רבי יוסי הגלילי זאגט, זאלסט דיך וואונדערן היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה, וויאזוי קענסטו זאגן אז חמץ איז אסור בהנאה די זיבן טעג פון פסח, וואס טייטש אזוי, אונז מיר זעהן אין די המשך הסוגיא אז ס'דא א מחלוקת תנאים וואס איז די דין מיט חמץ פסח צו ס'איז אסור בהנאה צו נישט, רבי יוסי הגלילי האלט אז נישט נאר נאך פסח חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה, נאר חמץ פסח אליין האלט רבי יוסי הגלילי איז אויך מותר בהנאה, רבי יהודה קריגט זיך אויף רבי יוסי הגלילי. און רבי יהודה האלט אז סיי חמץ שעבר עליו הפסח און כל שכן חמץ פסח אליין איז אסור בהנאה, און שפעטער איז דא א רבי שמעון וואס רבי שמעון האלט אז פסח אליין איז חמץ אסור בהנאה, אבער חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא לויט רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי זאגט אז חמץ פסח אליין איז מותר בהנאה, וויאזוי קען ער זאגן ס'איז מותר בהנאה שטייט דאך לא יאכל, וואס יעדער איז מודה אז לא יאכל מיינט אויך א איסור הנאה, זאגט די גמרא שאני התם, דארט איז אנדערש ס'טייטש ביי חמץ איז אנדערש דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק ולא יראה לך שאור, וואס פון לך לערנט מען ארויס שלך יהא, ס'טייטש רבי יוסי הגלילי לערנט ארויס פון די לך אז ס'איז מותר בהנאה, ממילא איז דא א שפעציעלע היתר הנאה ביי חמץ, זאגט די גמרא ורבנן, וואס דאס איז סיי רבי יהודה און סיי רבי שמעון וואס זאגן אז חמץ איז אסור בהנאה, וואס טוען זיי מיט די לך? זיי דרש'נען שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אז דווקא דיין חמץ טאר נישט זיין ביי דיר, אבער חמץ פון א גוי און פון אנדערע מעג זיין ביי דיר, זאגט די גמרא ואידך, און רבי יוסי הגלילי וואס ער נוצט דאך די לך צו זאגן אז ס'מותר בהנאה, פון וואו וועט ער ארויסלערנען אז חמץ פון א גוי און פון גבוה פון הקדש מעג א מענטש האלטן ביי זיך פסח, זאגט די גמרא תרי לך כתיבי, שטייט צוויי מאל לך, אזוי ווי שטייט אין פסוק ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, און פון די צוויי לך'ס קען מען דרש'ענען, איין לך דרש'נט מען אזוי ווי ער האט געדרש'נט אז ס'מותר בהנאה, פון די צווייטע לך אז שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה זאגט די גמרא ואידך און די אנדערע תנאים ס'טייטש רבי יהודה רבי שמעון וואס טוען זיי מיטן צווייטן לך זאגט די גמרא חד בנוכרי שכיבשתו וחד בנוכרי שלא כיבשתו וואס טייטש איין לך איז פאר א גוי וואס איז אונטער דיין שליטה און די אנדערע איז פאר א גוי וואס איז נישט אונטער דיין שליטה ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז די היתר צו האלטן חמץ פון א גוי איז דווקא א גוי וואס איז נישט אונטער דיין שליטה אבער א גוי וואס איז אונטער דיין שליטה דאס טארסטו נישט האלטן זיין חמץ דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי ואידך רבי יוסי הגלילי פון וואו לערנט ער ארויס די דין זאגט די גמרא תלתא לך כתיבי שטייט דריי מאל לך, חוץ פון דעם ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, שטייט אויך אין פסוק ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, און במילא דרש'נט רבי יוסי הגלילי פון דעם, סיי אויף א נוכרי שכיבשתו און סיי אויף א נוכרי שלא כיבשתו. זאגט די גמרא ואידך, און די אנדערע מאן דאמרים וואס טייטש רבי שמעון רבי יהודה, וואס טוען זיי מיט די דריטע לך? זאגט די גמרא חד בשאור וחד בחמץ וצריכי, איינס איז פאר שאור און איינס איז פאר חמץ, דא א חילוק צווישן שאור און חמץ? שאור דאס איז זויערטייג, וואס זויערטייג איז נישט ראוי לאכילה, אבער פון די צווייטע זייט זויערטייג קען מאכן אז עפעס אנדערש זאל יערן, עפעס קען מחמיץ זיין אנדערע זאכן, משא"כ חמץ, חמץ האט נישט די מעלה, עס קען נישט מחמיץ זיין עפעס אנדערש, אבער דאס אליין איז די חמץ, און די זעלבע זאך ס'איז ראוי לאכילה, און במילא פאר דעם דארף איך האבן א באזונדערע לימוד אויף שאור, און א באזונדערע לימוד אויף חמץ, ווייל ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שאור, וואלט איך געזאגט דווקא שאור פון א גוי מעגסטו האלטן ביי זיך ווייל ווי נישט ווי ס'נישט ראוי לאכילה אבער חמץ נישט פארדעם דארף שטיין חמץ און ווען ס'וואלט נאר געשטאנען חמץ וואלט איך געזאגט דווקא אפשר חמץ פון א גוי מעג איך האלטן ביי זיך אבער שאור פון א גוי וואס א שאור קען מחמיץ זיין אנדערע דאס טאר מען נישט פארדעם דארף מען האבן א באזונדערע לך פאר ביידע זאגט אונז די גמרא ווייטער לימא כתנאי לכאורה קען מען זאגן אז די כלל פון רבי אבהו אז לא יאכל לא תאכל לא תאכלו ליגט אין אים אויך די איסור הנאה איז בעצם א מחלוקת תנאים פארוואס ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק יעשה לכל מלאכה, וואס דאס גייט ארויף אויף חלב, אז מען מעג זיך באנוצן מיט חלב, איז מה תלמוד לומר לכל מלאכה, פארוואס שטייט לכל מלאכה, וואס קען נישט שטיין יעשה למלאכה, נאר וואס דען זאגט די ברייתא, שיכול, איך וואלט ווען געמיינט, למלאכת גבוה יהא מותר, וואס טייטש אז מיט חלב זאל מען זיך מעגן באנוצן למלאכת גבוה, אין בית המקדש פאר בדק הבית צו טון כל מיני זאכן, אנצושמירן לעדער פאר בדק הבית אזוי ווייטער, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, חלב איז מותר באכילה לגבוה, מען נעמט דאך די חלב מען לייגט עס ארויף אויפן מזבח, וואס דאס איז א ענין פון אכילה לגבוה, און מילא וואלט איך געמיינט אז דער היתר הנאה פון יעשה לכל מלאכה איז אויך נאר לגבוה נאר פאר הקדש, אבער למלאכת הדיוט, סתם א הדיוט זאל זיך וועלן באנוצן מיט חלב יהא אסור, טאר ער זיך נישט באנוצן מיט חלב, ווייל שטייט דאך לא תאכלו איז אפשר ליגט אין דעם אויך דער איסור הנאה, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק לכל מלאכה, וואס פון לכל לערנט מען ארויס אז א הדיוט מעג זיך אויך באנוצן מיט חלב, דברי רבי יוסי הגלילי אזוי זאגט רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און ער זאגט שיכול. ווען ס'וואלט נישט געשטאנען לכל וואלט איך געמיינט אז למלאכת הדיוט יהא טהור למלאכת גבוה יהא טמא, אז אפשר חלב פון א בהמה וואס איז א נבילה, טאמער ס'פייגערט אפ א בהמה, א נבילה, איך נעם ארויס פון דעם די חלב, איז פאר א הדיוט, א הדיוט מעג זיך באנוצן מיט דעם פארן הדיוט איז עס טהור, אבער אין בית המקדש טאר מען זיך נישט באנוצן מיט די חלב פון א נבילה ווייל ס'איז טמא, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק לויט רבי עקיבא לכל מלאכה, אז וואס אז אפילו חלב פון א נבילה, איז נישט טמא מען מעג זיך באנוצן מיט דעם אין בית מקדש יעצט אזוי ורבי יוסי הגלילי לטומאה ולטהרה לא איצטריך קרא טייטש די דין אז ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון טומאה ביי חלב אין בית מקדש לויט רבי יוסי הגלילי איז דאך נישט דא קיין לימוד ער האט נישט געדארפט אויף דעם קיין לימוד נאר וואס דען כי איצטריך קרא לאיסור להיתר אויף וואס דארף רבי יוסי הגלילי א לימוד אויף איסור והיתר אז א הדיוט מעג זיך יא באנוצן מיט חלב ורבי עקיבא, לויט רבי עקיבא לאיסור והיתר לא צריך קרא, ער דארף נישט אויף דעם קיין פסוק, כי איצטריך קרא לטומאה ולטהרה, ער דארף די פסוק אז אין בית המקדש איז נישטא קיין פראבלעם פון טומאה. ס'טייטש בעצם זאגט אונז דא די גמרא אז אוודאי סיי רבי יוסי הגלילי און סיי רבי עקיבא זענען ביידע מודה צו די זעלבע דינים, ביידע זענען מודה אז א הדיוט מעג זיך באנוצן מיט חלב, און ביידע זענען מודה אז אין בית המקדש איז עס נישט טמא, נאר וואס דען יעדער איינער באנוצט זיך מיט די פסוק אויף עפעס אנדערש ווי די גמרא העט שוין מסביר זיין, זאגט די גמרא מאי לאו בהא קמיפלגי לכאורה וואס איז דא די מחלוקת צווישן רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא, דרבי יוסי הגלילי סבר לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה, רבי יוסי הגלילי לערנט ווי רבי אבהו לכאורה אז לא תאכלו איז א איסור אכילה און א איסור הנאה, און במילא אז ס'שטייט ביי חלב לא תאכלו ליגט אין דעם אויך א איסור הנאה, איז וכי אתא קרא למישרי נבילה בהנאה הוא דאתא פארדעם דארף איך א פסוק פון לכל מלאכה, וואס פון לכל לערנט מען ארויס אז ס'איז מותר בהנאה, ווייל אן דעם וואלט איך געזאגט ס'איז אסור בהנאה. ורבי עקיבא סבר, רבי עקיבא קריגט זיך, ער האלט איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע, ער קריגט זיך אויף רבי אבהו און במילא דארף מען נישט קיין פסוק אויף א היתר הנאה, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין איסור, וכי אתא קרא, וואס דארף איך האבן די פסוק לטומאה וטהרה, צו זאגן אז אין בית המקדש איז נישט טמא, און במילא שטימט דא א מחיה די מחלוקת, אז רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא קריגן זיך צו מ'זאגט ווי רבי אבהו צו נישט, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט אזוי, נאר וואס דען דכולי עלמא לא תאכלו,

חלבה וגידה לא הותרו, רבי יוסי הגלילי האלט אז חלב און גידין פון א בהמה הייסט נישט קיין פלייש ס'הייסט נישט קיין בשר, און במילא ווען די תורה געבט א היתר אויף נבילה אז נבילה איז מותר בהנאה ליגט סך הכל א היתר אויף די פלייש ס'ליגט נישט קיין היתר אויף די חלב און די גידין און במילא וכי איצטריך קרא דארף איך האבן א פסוק להיתר הנאה הוא דאתא צו זאגן אז מ'מעג הנאה האבן פון די חלב פון א בהמה פארוואס ווייל אן די שפעציעלע היתר פון לכל אז די חלב איז מותר בהנאה ווייס איך עס נישט פון נבילה, ווייל אין נבילה די היתר פון הנאה וואס איז דא ביי נבילה גייט נישט ארויף אויף חלב און אויף גידין, און ממילא דארף איך א שפעציעלע היתר אויף חלב צו זאגן אז ס'איז מותר בהנאה. יעצט בעצם די אנדערע דין לגבי טומאה וטהרה צו זאגן אז חלב איז נישט מטמא און מען מעג זיך באנוצן מיט דעם אין בית המקדש, דאס דארף נישט ר' יוסי הגלילי האבן א לימוד, ווייל אזוי ווי מען האט געזען ר' יוסי הגלילי האלט אז דאס איז אפילו נישט קיין פלייש, און ממילא אז ס'איז נישט קיין פלייש דארף איך נישט קיין שפעציעלע היתר אז ס'איז נישט מטמא, ווייל פארוואס זאל עס יא מטמא זיין, ס'האט נישט קיין דין פון א נבילה, און ממילא די איינציגסטע לימוד וואס ר' יוסי הגלילי דארף האבן איז צו זאגן אז ס'איז מותר בהנאה, ורבי עקיבא סבר, און רבי עקיבא אבער האלט אז כשהותרה נבילה חלבה וגידה נמי הותרו, רבי עקיבא האלט אז חלב האט יא א דין פון פלייש, און ממילא צוויי זאכן, קודם כל, די היתר הנאה וואס איז דא ביי נבילה, ליגט אין דעם אויך בעצם א היתר הנאה אויף חלב, און ממילא דארף איך נישט דא האבן די לכל מלאכה צו זאגן אז די חלב איז מותר בהנאה, ווייל איך ווייס עס שוין פון נבילה, אבער פון די צווייטע זייט אז ס'הייסט פלייש וואלט איך אפשר געזאגט אז ס'איז מטמא אזוי ווי פלייש, און מען טאר עס נישט נוצן אין בית המקדש די חלב פון א נבילה, נאר אויף דעם זאגט רבי עקיבא אויף דעם קומט די פסוק, וכי איצטריך קרא לטומאה וטהרה, צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי לכל מלאכה און מען מעג זיך באנוצן אין בית המקדש איז נישט מטמא, זאגט די גמרא, ורבי יוסי הגלילי, לויט רבי יוסי הגלילי אשכחן חלב דשרייה רחמנא בהנאה, יעצט אז כ'האב א לימוד אז חלב איז מותר בהנאה פון יעשה לכל מלאכה, אלא גיד נימא דאסור, וואס אבער טוט זיך יעצט מיט גיד הנשה? ס'טייטש ג ד הנאה ש ביי ג ד הנאה ש שטייט אויך לא יאכלי און דארט איז נישט דא קיין ספעציעלע היתר הנאה איז אפשר ג ד הנאה ש לויט רבי יוסי הגלילי איז טאקע אסור ביי הנאה? זאגט די גמרא אי בועז היימא איין תירוץ הכא נמי דאסור אין הכא נמי לויט רבי יוסי הגלילי איז ג ד הנאה ש אסור ביי הנאה אי בועז היימא אבער זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ מאי סלא בקל וחומר ער לערנט ארויס א היתר הנאה ביי גיד הנשה פון א קל וחומר, וואס איז א קל וחומר? ומה חלב שעונש כרת מותר בהנאה, אזוי ווי חלב וואס מען האט יעצט געזען מען לערנט ארויס פון לכל מלאכה אז אפילו ס'איז דא אויף דעם א עונש כרת פון דעסט וועגן איז עס מותר בהנאה איז גיד שאין עונש כרת לא כל שכן איז גיד הנשה וואס ס'איז נישט דא אויף דעם א עונש כרת איז כל שכן אז ס'איז מותר בהנאה און במילא פון דא איז די מקור פון רבי יוסי הגלילי אז גיד הנשה איז יא מותר בהנאה אפילו עס איז נישט דא קיין לימוד אויף דעם, דהיינו ס'שטייט לא יאכלו וואס לא יאכלו ליגט אין אים א איסור הנאה, און בנוסף צו דעם ס'איז נישט דא די היתר פון נבילה, ווייל רבי יוסי הגלילי האלט דאך אז היא הותרה חלבה וגידה לא הותרו אז די חלב און די גידין הייסט נישט קיין פלייש, פון דעסטוועגן זאגט ער אז דא איז דא א קל וחומר וואס דאס איז מתיר בהנאה, זאגט די גמרא ור' שמעון דאסר, לויט ר' שמעון וואס ר' שמעון האט מען געזען האלט אויכעט אז די היתר פון נבילה איז נישט געזאגט געווארן אויף חלב וגידין ווייל חלב וגידין הייסט נישט קיין פלייש און ממילא האט מען געזען דף כ"ב אז ר' שמעון האלט טאקע אז גיד הנשה איז אסור בהנאה פרעגט די גמרא יעצט לויט ר' שמעון פארוואס איז נישט דא די קל וחומר זאל ער אויכט ארויסלערנען פון חלב אז ס'איז מותר בהנאה ור' שמעון דאסר לויט ר' שמעון וואס זאגט אז חלב איז אסור בהנאה פארוואס לערנט נישט ארויס די קל וחומר זאגט די גמרא ורבי שמעון האלט איכא למיפרך מען קען אפפרעגן די קל וחומר אז מען קען נישט ארויסלערנען גיד הנשה פון חלב ווייל מה לחלב שכן הותר מכללו אצל חיה חלב איז דא א היתר ביי חיה ביי חיה איז נישט דא קיין חלב נאר ביי בהמה איז דא חלב מה שאין כן תאמר בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה גיד הנשה איז אויך דא סיי ביי חיה און סיי ביי בהמה מילא קען מען נישט ארויסלערנען גיד הנשה פון חלב ואידך וואס ענטפערט רבי יוסי הגלילי אויף די פירכא פון די קל וחומר זאגט די גמרא רבי יוסי הגלילי קען ענטפערן בבהמה קאמרינן בבהמה מיהת לא אישתרי, וואס טייטש וואס פרעגסטו מיר אפ? דו האסט מיר אפגעפרעגט אז חלב איז אנדערש, ווייל חלב, די גרויסע הארבע חלב, איז דא א היתר, ווי איז דא א היתר? ביי חיות, ביי חיות איז נישט דא קיין חלב, מילא קענסטו נישט אפלערנען גיד הנשה פון חלב, ווייל ביי גיד הנשה איז נישט דא דער היתר ביי חיות וואס איז דא ביי חלב, אויף דעם זאגט רבי יוסי הגלילי איך לערן נישט ארויס פון חלב בכללות'דיג, פון גאנץ חלב, און במילא זאגסטו מיר חלב האט א שפעציעלע קולא אז ביי חיות איז נישט דא קיין חלב, איך לערן ארויס זייער פרטות'דיג, איך לערן ארויס אז אזוי ווי ביי דער פסוק, מען נעמט עס ארויס פון א פסוק, שטייט לכל מלאכה, וואס דער פסוק שטייט ביי בהמה, אז דער איסור פון חלב וואס איז דא ביי בהמה איז נישט קיין איסור הנאה, און מילא לערן איך ארויס פון דארט אז אזוי ווי ביי בהמה, ביי חלב, איז זאגט דער פסוק קלאר אז אפילו עס איז אסור באכילה איז מותר בהנאה, זאג איך די זעלבע זאך ביי גיד הנשה, אז גיד הנשה איז אויכעט מותר בהנאה. זאגט יעצט די גמרא, מכדי אותבינהו כל הני קראי, למעשה האט מען געפרעגט אויף רבי אבהו א פאק פון קשיות, מען זעהט דא שטייט לא יאכל דא שטייט לא תאכל דא שטייט לא תאכלו און אויף יעדע קשיא האסטו מיר געענטפערט ושנינהו האט מען געענטפערט א תירוץ אז די סיבה וואס דארט און דארט און דארט און דארט איז מותר בהנאה איז ווייל אין פסוק שטייט בפירוש אז דארט איז מותר בהנאה קומט אויס ווי נישט ווי איז דא א פלאץ וואס איז נישט מותר בהנאה האט מען געזעהן סיי חמץ בפסח איז נישט מותר בהנאה און סיי ביי שור הנסקל וואס דארט איז נישט מותר בהנאה ווייל דארט איז נישט דא קיין שפעציעלע היתר הנאה וואס שטייט אין פסוק יעצט לויט חזקיה איז אויך פונקט ביי די צוויי די איינציגסטע צוויי פלעצער וואס שטייט לא יאכל און ממילא לויט חזקיה אלע אנדערע פלעצער נישט געווען קיין קשיות מ'האט נישט געדארפט קיין תירוצים און אויף דעם איז אויך נישט שווער ווייל סיי חמץ און סיי ביי שור הנסקל שטייט אויך לא יאכל וואס לא יאכל ליגט אין דעם א איסור הנאה קומט אויס למעשה אז סיי לויט חזקיה און סיי לויט רבי אבהו איז דא סך הכל צוויי פלעצער וואס דארט איז אויך דא אן איסור הנאה וואס דאס איז חמץ בפסח און שור הנסקל און וואס איז למעשה נפקא מינה צווישן חזקיה און רבי אבהו פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא, חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי, אין וואס קריגן זיי זיך, בחמץ בפסח ואליבא דרבנן, וואס טייטש חמץ בפסח אליבא דרבנן מיינט אליבא דרבי שמעון ורבי יהודה וואס זיי זאגן טאקע אז חמץ בפסח איז אסור בהנאה לויט רבי יוסי הגלילי האט מען געזען שטייט יא לך א שפעציעלע היתר הנאה אבער לויט די אנדערע מאן דאמרים איז דארט עס אסור בהנאה און סיי רבי אבהו און סיי חזקיה זענען ביידע מודה דערצו און זעלבע זאך בשור הנסקל ואליבא דדברי הכל לויט יעדעם איינעם איז בשור הנסקל דא אן איסור הנאה וואס סיי חזקיה סיי רבי אבהו זענען מודה דערצו, נאר וואס דען? חזקיה נפיק ליה מלא יאכל, חזקיה לערנט ארויס די איסור הנאה פון דעם וואס שטייט לא יאכל, און לא יאכל ליגט אין דעם איסור הנאה לויט חזקיה, ורבי אבהו נפיק ליה מנבילה, און רבי אבהו לערנט עס ארויס פון נבילה, וואס טייטש פון נבילה זעט מען אז ווי די תורה געבט א שפעציעלע היתר, דארט איז דא א היתר הנאה,

וואס טייטש לאמיר זיך דערמאנען וואס מ'האט געזען אין דף כא, אין דף כא האט מען געזען רבי אבהו האט געזאגט זיין כלל אז ווי ס'שטייט לא יאכל לא תאכל לא תאכלו ליגט אין דעם אויך אן איסור הנאה, נאר וואס דען ווי די תורה געבט א היתר הנאה דארט איז אנדערש, און ער האט אריינגעברענגט פון נבילה, ביי נבילה שטייט לא תאכלו כל נבילה, און פון דעסוועגן זאגט די תורה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי, און במילא זעהן מיר אז די תורה איז שפעציעל מתיר הנאה, איז זעהן מיר פון דעם זאגט רבי אבהו אז בדרך כלל לא תאכלו איז א איסור הנאה, חוץ ווי די תורה געבט א היתר, יעצט אונז האמיר געזעהן אז דאס איז נאר לויט ר' מאיר, ווייל לויט ר' מאיר איז דאס וואס שטייט אין פסוק לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי איז טאקע א היתר הנאה, אבער לויט ר' יהודה האמיר געזעהן אז ווען סשטייט אין פסוק לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי איז נישט קיין פשוט היתר הנאה, נאר ס'דא א שפעציעלע לימוד פון דעם פסוק וואס מ'לערנט ארויס אז פאר א גר תושב מוז מען עס אוועקגעבן און פאר א גוי מוז מען עס פארקויפן, און במילא לויט ר' יהודה האט נישט ר' אבהו קיין לימוד, ווייל ר' אבהו קען נישט ארויסלערנען פון נבילה אז ביי נבילה זעט מען אז די תורה אסר'ט בהנאה, ס'איז א שפעציעלע היתר בהנאה, לויט ר' יהודה איז דאך נישט אזוי, דאס איז נישט קיין שפעציעלע היתר בהנאה, ס'איז א שפעציעלע דין וואס די תורה וויל אונז זאגן אז פאר א גר תושב דארף מען געבן און פאר א גוי דארף מען פארקויפן, נאר וואס דען? לויט רבי יהודה פון ווי לערנט רבי אבהו ארויס זיין כלל אז בדרך כלל לא תאכל לא תאכלו לא יאכל איז א איסור הנאה חוץ ווען די תורה איז מתיר, מען לערנט עס ארויס האט מען געזען פון טריפה, ביי טריפה שטייט לכלב תשליכון אותו, וואס מען לערנט ארויס פון דעם אז אותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה, אז דווקא דא איז דא א היתר הנאה, אבער ווי די תורה געבט נישט א בפירוש'ע היתר הנאה איז טאקע נישט דא קיין היתר הנאה, דאס איז די לימוד פון רבי אבהו לויט ווי ר' יהודה האט געלערנט און ר' מאיר האט מען געזען וואס טוט ר' מאיר מיט די אותו, האט מען געזען ר' מאיר זאגט אז ער לערנט ארויס א לימוד, אותו אתה משליך לכלב אי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה, אז חולין וואס מען שעכט אין עזרה, זאגט ר' מאיר איז אויך אסור בהנאה, וואס דאס לערנט מען ארויס פון די אותו, יעצט. וואס וועט חזקיה האלטן וואס טוט מען מיט די אותו? לויט חזקיה דארף איך אויך נישט האבן די אותו, ווייל ביי טריפה שטייט נישט לא יאכל, און במילא איז קיינמאל נישט געזאגט געווארן א איסור הנאה דארף איך נישט האבן קיין שפעציעלע היתר פון אותו, איז לויט חזקיה האב איך אויך נוצן די אותו צו זאגן אז חולין שנשחטו בעזרה איז אסור בהנאה, און במילא דא זאגט די גמרא, חזקיה סבר לא יאכל למעוטי הני, אותו למעוטי חולין שנשחטו בעזרה, חזקיה וועט לערנען ווי שטייט לא יאכל, מיינט עס צו ממעט זיין חמץ בפסח ושור הנסקל די צוויי פלעצער שטייט דארט לא יאכל אז דארט איז אסור בהנאה וואס טוט ער מיטן אותו חזקיה נוצט די אותו אזוי ווי ר' מאיר האט גענוצט די אותו אז חולין שנשחטו בעזרה איז טאקע אויך אסור בהנאה מה שאין כן ר' אבהו סבר ר' אבהו האלט לויט ר' יהודה אז אותו למעוטי הני אז פון אותו לערנט ער דאך ארויס די גאנצע לימוד אז דווקא ווי די תורה איז מתיר בהנאה